בזכות אייזיק גרשון בן שטערנא שרה שיחיה מינץ ליום ההולדת שלו כ ז תשרי.
ב חלקים משיחת ליל כ ו תשרי תשמ ו. ובפרט נאך אז ווי דערמאנט פריער, און אזוי איז דאך יעדער יאר אז אין ענדע פון חודש תשרי קומט מען פון ליינען אין דער תורה בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, און דערנאך רעכנט מען אויס בפרטיות פארשידענע זאכן פון שמים און פארשידענע זאכן פון ארץ, הייבט מען אן די התחלה אז דאס איז דער זעלבער באשאפער האט באשאפן יעדער זאך און אלע זאכן, און האט עס באשאפן אין אזא מין אופן אז ווי וירא אלקים והנה טוב מאוד, אז דאס איז ניט סתם טוב נאר טוב מאוד, נאר דאס איז ברא אלקים לעשות, דער אייבערשטער וויל אז א מענטש ובפרט אידן וואס ווערן אנגערופן בשם אדם זאל זיין אדמה לעליון, גיט ער אים געטליכע כוחות, און דורך דערויף גיט ער אים ער זאל קענען ממלא זיין די שליחות פון דעם אייבערשטן און ממלא זיין דאס אין א געטליכן אופן, למעלה ממדידה והגבלה, ווערט דאס דעמאלט נתגלה, אויכעט אפענערהייט, אז דאס איז טוב מאוד. און ובהתחלה בזה, אז יעדער איד און אלע אידן ווערן געבענטשט בבני חיי ומזוני רוויחי, ווי דערמאנט פריער, וואס מ'איז שוין אפגעחתמעט געווארן אזוי אין די כתיבה וחתימה טובה, גמר חתימה טובה, על מנת אין אן אופן אז דערנאך איז מען דאס ממשיך אין יעדער טאג און אין אלע טעג פון דעם גאנצן אנקומענדן יאר, א יאר וואס קומט לטובה ולברכה, בטוב הנראה והנגלה, א שנה תמימה און אויכעט תמימות אין די אלע עניינים. און דאס איז דאך אויכעט דער סיום פון פר' סדרה בראשית, אז ונח מצא חן בעיני הוי', בעיני השם, אז ניט קוקנדיג וואס ס'טוט זיך אין דער גאנצער וועלט ארום אים.

האט ער דעם ענין פון חן און גענאד, און האט דאס בעיני הוי' ובעיני השם, איז דאך פארשטאנדיג אז דאס זיכער און זיכער אז ער האט די גאנצע הצלחה וועלכע ער וויל האבן, און האט נאך מערער הצלחה לויט דעם פארשטאנד פון דעם אייבערשטן, וואס דאס איז דאך שלא בערך מערער און דאס קומט דאך ווי דערמאנט פריער מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, ובפרט נאך אז ער האט די מחשבה טובה, און דאס קומט אראפ ארויס בדיבור טוב, און דאס קומט ארויס במעשים טובים, ומעשה הוא העיקר, איז דאך דאס נאך מער אונטערשטראכן און ס'קומט נאך מער ארויס בפועל ובגלוי. דאָס איז אויכעט פֿאַרבונדן, ווי מע לערנט דערבײַ דעם וואָרט פֿון דעם אַלטן רבין אויף אָפּלערנען און לעבן, מיט די שיעורים אין תּורה, מיטן שיעור אין חומש, וואָס מע קומט פֿון פּרשת בראשית און מע קומט צו אַ פּרשה, וואָס די גאַנצע פּרשה ווערט אָנגערופֿן בשם נח,

און דאס קומט דערנאך אויכעט אראפ אין דעם שיעור פון היינטיגן פון היינטיגן טאג במיוחד וואס דאס איז פארבונדן אויכעט מיט מיט אז מען זאגט אז ס'איז דא כמה וכמה דורות פון אדם הראשון און יעדער דור און אלע דורות איז דאך זה ספר תולדות אדם א יעדער איד האט א ספר

וואס מתושלח בפשטות האט ער געלעבט מערערע יארן אפילו פון אדם הראשון, דאס באווייזט אויך דעם כח פון יעדער אידן, אז ניט קוקנדיג וואס לכאורה איז דאך געווען גרויסע צדיקים און אנהייבנדיג פון אדם הראשון און דערנאך די צדיקים שבכל דור ודור, גיט גיט דער אייבערשטער יעדער אידן די מעגליכקייט אז ער זאל קענען דערגרייכן יגיעו מעשי למעשי אברהם יצחק אבותי אברהם יצחק ויעקב און נאך מער אפילו לעבן בפשטות אריכות ימים ושנים טובות.